בעזרת השם יתברך מסכת כתובות דף לח, מיר הייבן אן דף לח עמוד א' אינמיטן פון די עמוד ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, נערה שנתארסה ונתגרשה, א נערה וואס איז געווען א ארוסה איינער האט איר מקדש געווען און זי האט זיך גע'גט, און ס'רעדט זיך ווייטער אז זי איז א בתולה קיינער האט קיינמאל נישט געוואוינט מיט איר, פון דעסט וועגן רבי יוסי הגלילי אומר אין לה קנס, זי קריגט נישט קיין קנס, פארוואס? עמיר זען פון ווי ער לערנט עס ארויס, דרך אגב רש"י איז דא מציין, אז ס'מוז זיין זי איז גע'גט ווייל טאמער זי איז נישט גע'גט, טאמער זי איז נאך אלץ א ארוסה איז זי דאך אן אשת איש, איז סתם אזוי נישט דא קיין קנס ביי איר ווייל קם ליה בדרבה מיניה איינער וואס וואוינט מיט איר איז חייב מיתה, נאר ס'רעדט זיך אז זי האט גע'גט פון דעסט וועגן קריגט זי נישט קיין קנס, רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט יש לה קנס, אוודאי קריגט זי קנס, אבער איר קנס איז אנדערש, נארמאל ווען מ'איז מאנס א מיידל גייט די קנס פארן טאטן, דא א נערה שנתארסה ונתגרשה, וקנסה לעצמה גייט די קנס פאר זיך אליין. זאגט די הייליגע גמרא, מאי טעמא דרבי יוסי הגלילי, וואס איז די טעם אז רבי יוסי הגלילי האט געזאגט אין די משנה אז א נערה שנתארסה ונתגרשה קריגט נישט קיין קנס, ענפערט די גמרא, אמר קרא, ער לערנט'ס ארויס פון פסוק, שטייט אין פסוק די פרשה פון אונס הייבט זיך אן, כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא אורשה, ותפשה ושכב עמה ונמצאו, שטייט דא אשר לא אורשה, זעהן מיר פון דעם אז דווקא אשר לא אורשה, דווקא א מיידל וואס איז קיינמאל נישט געווען קיין ארוסה, הא אורשה, טאמער זי איז אמאל געווען אן ארוסה, אין לה קנס, קריגט זי נישט קיין קנס, א פשוטע מיעוט פון דעם פסוק, וואס רבי יוסי הגלילי איז ממעט א נערה וואס איז געווען א ארוסה, ורבי עקיבא, וואס טוט רבי עקיבא מיט דעם מיעט שטייט דאך אין פסוק אשר לא אורשה, ענטפערט רבי עקיבא, לאביה הא אורשה לעצמה, פשט אזוי, רבי עקיבא זאגט אשר לא אורשה מיינט נישט אז א מיידל וואס איז אורשה וואס איז יא געווען א ארוסה קריגט נישט קיין קנס, ניין, די פסוק מיינט סך הכל ממעט צו זיין אז דאס וואס שטייט סוף פרשה אז די קנס גייט פארן טאטן דאס איז נאר ווען ס'איז אשר לא אורשה, ווען זי קיינמאל נישט געווען קיין ארוסה, אבער טאמער זי געווען א ארוסה גייט די קנס צו זיך אליין, אבער נישט פשט מ'איז אינגאנצן ממעט אן ארוסה פון קנס. איי פרעגט די גמרא, אלא מעתה, אויב אזוי לויט ר' עקיבא, נערה ולא בוגרת הכי נמי דלעצמה, בתולה ולא בעולה הכי נמי דלעצמה, פשט אזוי ארבעט א מיעוט? אויב אזוי, זאג די זעלבע זאך ביי אלע אנדערע ווערטער וואס שטייט אין פסוק, שטייט אין פסוק נערה, איז אונז האמיר אלעמאל געטייטשט נערה מיינט דווקא א נערה, אבער א בוגרת קריגט נישט קיין קנס, איז לויט ר' עקיבא זאג אנדערש, זאג אז א נערה קריגט די טאטע קנס, א בוגרת קריגט זי קנס. די זעלבע זאך זאגט שטייט אין פסוק בתולה איז אונז האבן געלערנט אז דווקא א בתולה קריגט קנס א בעולה נישט לויט רבי עקיבא זאג אנדערש זאג אז א בתולה גייט די קנס צום טאטן א בעולה גייט די קנס צו זי איז אוודאי ביי קיינע פון די פלעצער דרש'נט נישט אזוי רבי עקיבא פארוואס ווייל אז שטייט אין פסוק א ווארט איז אוודאי איז עס ממעט אלע אנדערע זאכן אינגאנצן אז שטייט אין פסוק בתולה קומט עס אינגאנצן ממעט זיין בעולה אז שטייט אין פסוק נערה קומט עס אינגאנצן ממעט זיין בוגרת אלא לגמרי הכא נמי לגמרי אויב אזוי אז ס'שטייט אין פסוק אשר לא אורשה קומט עס ממעט זיין אינגאנצן א נארישע נסרסה ונסגרשה? ענטפערט די גמרא ניין, אמר לך ר' עקיבא, ר' עקיבא קען ענטפערן, האי לא אורסה מיבעי ליה לכדתניא, פשט אזוי, אוואדע בעצם ביסטו גערעכט, שטייט אשר לא אורסה, וואלט מען געדארפט ממעט זיין אינגאנצן א נערה שנתארסה ונתגרשה אבער וואס, די אשר לא אורסה וואס שטייט דא אין פסוק איז נישט איבעריג ווי מ'וועט שוין זעהן אין א ברייתא, מ'נוצט עס אויף א גזירה שווה, און ממילא קען מען גארנישט ממעט זיין פון אשר לא אורסה. איי מ'האט דאך געזען רבי עקיבא איז יא א שטיקל ממעט פון דעם וועט מען באלד זען וויאזוי דאס ארבעט, אבער אקאפנים וואס האט מען געזען די ברייתא וואס איז די גזירה שווה? לכדתניא, שטייט אין די ברייתא אזוי, אשר לא אורסה פרט לנערה שנתארסה ונתגרשה שאין לה קנס דברי רבי יוסי הגלילי, רבי יוסי הגלילי זאגט פונקט ווי ער האט געזאגט ביי אונזער משנה אז אשר לא אורסה קומט ממעט זיין א נערה שנתארסה ונתגרשה אז זי קריגט אינגאנצן נישט קיין קנס, רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא קריגט זיך, און דא אין די ברייתא זאגט רבי עקיבא אנדערש ווי אין די משנה אביסל, זאגט רבי עקיבא יש לה קנס, וקנסה לאביה, דא זאגט רבי עקיבא די קנס גייט יא צום טאטן, פשט, לויט רבי עקיבא אין די ברייתא איז נישט דא קיין שום חילוק צווישן א נערה שנתארסה ונתגרשה און יעדע נערה, ביידע קריגן קנס און ביי ביידע גייט די קנס פארן טאטן, באלד טוט זיך די גמרא שטעלן אויף דעם אז עס איז א סתירה פון די משנה און די ברייתא, אקאפנים זאגט רבי עקיבא אז די קנס גייט פארן טאטן, זאגט רבי עקיבא והדין נותן, ס'טייטש די סברא זאגט אזוי פארוואס? ווייל הואיל ואביה זכאי בכסף קידושיה, רש"י זאגט מען וועט זעהן דף מ"ו אז איינער איז מקדש א נערה גייט די קידושין געלט פארן טאטן, און די זעלבע זאך ואביה זכאי בכסף קנסה, די טאטע קריגט אויך קנס געלט פון א נערה, און ממילא שטעלט מען צו צו די צוויי, אז מה כסף קידושיה אף על פי שנתארסה ונתגרשה לאביה, א נערה, אזוי ווי מען האט דאך געשמועסט די קידושין געלט גייט פארן טאטן, וואס איז טאמער זי איז געווען א ארוסה זי האט זיך גע'גט, און יעצט איז איר א צווייטער מקדש, איז גייט אויך די געלט פארן טאטן, פארוואס פארוואס נישט, נישט דא קיין מיעוט אשר לא אורסה ביי קידושין, ממילא וויפיל מאל מען וועט איר מקדש זיין אלץ נערה, די געלט כסדר גייט פארן טאטן,

מען ניצט עס אויף א גזירה שווה, אז נאמר כאן, ס'שטייט דא ביי א נערה וואס מ'האט מאנס געווען אשר לא אורסה, ונאמר להלן, און ס'שטייט ביי א נערה וואס מ'האט מפתה געווען שטייט אויך אשר לא אורסה, דרש'ט מען מה כאן חמשים אף להלן חמשים, און מה להלן שקלים אף כאן שקלים, האט מען שוין געזען די לימוד, מ'האט עס געזען אויף אף אין אנדערע ווערטער, אבער אקאפנים איז די תורה מאכט א גזירה שווה מ'לערנט אראפ איינס צום צווייטן אנוסה פון מפותה, אז אזוי ווי ביי אנוסה שטייט פופציג די זעלבע זאך ביי מפותה איז אויך פופציג, און ביי מפותה שטייט שקלים, איז דא אויך שקלים, פשט ביי ביידע די קנס פופציג שקל. איי פרעגט די גמרא, לכאורה פארוואס האט רבי עקיבא געדארפט נוצן די אשר לא אורסה אויף א גזירה שווה? ס'איז דא א אנדערע ווארט וואס שטייט סיי ביי אנוסה און סיי ביי מפותה, שטייט ביי ביידע די ווארט בתולה, און ממילא פרעגט די גמרא, ורבי עקיבא מאי חזית דאשר לא אורסה לגזירה שווה, בתולה למעוטי בעולה,

שהרי אני קורא בה נערה בתולה, טייטש ווי די גמרא פארשטייט, איז אוודאי די עיקר נקודה, די עיקר סיבה פארוואס מען קנס'ט איינער וואס האט מאנס געווען א מיידל, איז ווייל זי איז געווען טאקע א נערה בתולה, און ממילא פאסט אסאך בעסער צו נוצן אשר לא אורסה אויף א גזירה שווה, ווי איידער צו נוצן בתולה אויף א גזירה שווה. איי פרעגט די גמרא אדרבה אפשר פארקערט, בתולה לגזירה שווה, שהרי אני קורא בה אשר לא אורסה, קען זיין די עיקר נקודה פון פסוק איז טאקע נישט אזוי, די עיקר נקודה איז, אז זי געווען לא אורסה, און ממילא גייט מיר נישט אן בתולה בעולה די עיקר איז אז זי קיינמאל נישט געווען א ארוסה, זאגט די גמרא ניין דאס איז נישט מסתבר, מסתברא הא אישתני גופה והא לא אישתני גופה, א נערה וואס איז מער נישט קיין בתולה וואס איז א בעולה איז דאך איר גוף אנדערש, און ממילא ווען מען איז איר מאנס מאכט מען איר נישט אזא גרויסע היזק ווייל זי איז דאך שוין סייווי א בעולה, מה שאין כן א נערה וואס איז געווען א מאורסה ונתגרשה איר גוף האט זיך נישט געטוישט איז סך מער מסתבר צו קנס'ענען איינער וואס האט מאנס געווען א מאורסה ונתגרשה ווי איידער צו קנס'ענען א נערה בעולה איז טאקע נוצט מען בתולה אויף צו ממעט זיין א בעולה און אשר לא אורסה אויף א גזירה שווה פרעגט די גמרא ורבי יוסי הגלילי האי סברא מנא ליה פון ווי לערנט רבי יוסי הגלילי ארויס אז די קנס איז פופציג שקל האט דאך נישט די גזירה שווה ענטפערט די גמרא נפקא ליה מדתניא ער לערנט עס ארויס די באקאנטע לימוד וואס מען האט שוין געהאט כמה וכמה פעמים שטייט אין פסוק ביי די פרשה פון מפותה כסף ישקול כמוהר הבתולות דרש'נט מען שיהא זה כמוהר הבתולות אז די קנס דא פון מפותה איז פונקט ווי אן אונס, און מוהר הבתולות כזה מען פארגלייכט איינער צום צווייטן, אז אזוי ווי ביי אנוסה איז פופציג איז דא אויך פופציג, און אזוי ווי דא איז שקלים איז דארט אויך שקלים. על כל פנים פרעגט אונז די גמרא, קשיא דרבי עקיבא אדרבי עקיבא, אונז האמיר א סתירה פון רבי עקיבא פון אונזער משנה צו רבי עקיבא אין די ברייתא, ביי אונזער משנה האבן מיר געזען אז רבי עקיבא האלט אז אוודאי איז דא קנס ביי א נערה המאורסה, נאר וואס די קנס גייט צו איר, אין די ברייתא האבן מיר געזען אז ניין די קנס גייט צום טאטן אזוי ווי יעדע נערה, ענטפערט די גמרא, תרי תנאי ואליבא דרבי עקיבא, טאקע א מחלוקת תנאים בשיטת רבי עקיבא, פרעגט די גמרא, בשלמא רבי עקיבא דמתניתין, לא אתיא גזירה שווה ומפקא ליה לקרא מפשטיה לגמרי, אלא רבי עקיבא דברייתא אתיא גזירה שווה ומפקא מפשטיה לגמרי, פשט אזוי, אפילו אז מען נוצט אמאל א ווארט אויף א גזירה שווה און ס'איז איבעריג, אבער עפעס דארף עס שטימען, ס'דארף דאך דא אריינקומען, ס'איז נישט סתם א ווארט וואס איז פונקט פארקערט ווי די משמעות, און ממילא אזוי, גאנץ גוט רבי עקיבא אין די משנה, וואס רבי עקיבא אין די משנה זאגט אז אשר לא אורסה איז נישט קיין גאנצע מיעוט, ער לערנט נישט ווי רבי יוסי הגלילי, ס'איז נישט קיין גאנצע מיעוט, אבער עפעס א שטיקל מיעוט איז עס, אז וואס? אז דווקא ווען ס'איז אשר לא אורסה, גייט די קנס פארן טאטן, אבער ווען ס'איז אורסה, גייט די קנס צו זיך אליין. פשט, ס'איז א שטיקל מיעוט, איז די ווארט שטימט, יעצט א גאנצע מיעוט איז עס נישט, און פאר דעם טאקע קען מען עס נוצן אלס גזירה שווה, אבער עפעס איז די ווערטער שטימען, ס'קומט דא אריין אין פסוק, און ווי רשי רעדט אויס, אז היות וואס ס'איז עפעס א טאקע א שטיקל מיעוט, און די דין איז דאך אז א גזירה שווה דארף זיין מופנה, דא אז דו נוצסט אויף א שטיקל מיעוט איז עס נישט מופנה, זאגט טאקע רש"י אין הכי נמי, ס'איז דאך דא דא צוויי אשר לא אורסה'ס, איינס ביי אנוסה און איינס ביי מפותה, איז איינס וועט זיין מופנה און די אנדערע נישט, און אפילו לאמיר זאגן זאגט רש"י אז ביידע זענען נישט מופנה מען דארף ביידע האבן, אבער א גזירה שווה אפילו ווען ס'איז נישט מופנה אז מען קען עס נישט אפפרעגן קען מען עס נישט אפפרעגן, דא איז נישט דא וואס אפ צו פרעגן ס'איז נישט דא קיין שום סיבה פארוואס נישט צו פארגלייכן אן אנוסה מיט א מפותה, און ממילא ווייטער די אשר לא אורסה נוצט מען אויף א האלבע מיעוט און אויף א האלבע גזירה שווה דאס שטימט נאך, אבער ר' עקיבא אין די ברייתא וואס זאגט אז ס'איז נישט דא קיין שום חילוק צווישן א נערה וואס איז געווען א ארוסה און א נערה וואס איז נישט געווען א ארוסה, קומט אויס אז דאס וואס שטייט אין פסוק אשר לא אורסה מיינט גארנישט מיט נישט, ווייל ס'איז טאקע נישטא קיין חילוק צו זי איז געווען א ארוסה צו נישט, און וואס איז פשט פון דעם? וואס איז פשט אז מען נעמט א ווארט וואס שטייט אין פסוק און דו זאגסט ס'האט נישט קיין שום משמעות? ווי געהערט געווארן אזא זאך? עפעס דארף די פסוק מיינען? ענטפערט די גמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, קרי ביה אשר לא ארוסה, אין הכי נמי, מען דארף דא ליינען די פסוק פשט, די פסוק האט נישט קיין נקודות, אוודאי מיינט עס נישט מען דארף באמת אזוי ליינען די פסוק, אבער מען קען ליינען די פסוק אשר לא ארוסה, עס מיינט נישט אשר לא אורסה אז זי איז נישט געווען א ארוסה, נאר אשר לא ארוסה זי איז נישט א ארוסה יעצט, און לויט רבי עקיבא שטימט עס זייער גוט, ווייל רבי עקיבא איז אוודאי אויך מודה אז טאמער די מיידל איז יעצט אן ארוסה, זי האט יעצט א מאן, זי האט יעצט א חתן, איז טאקע נישט דא קיין קנס ביי איר, ווייל קם ליה בדרבה מיניה, די זי איז דאך אן אשת איש, איז דאס אויב אזוי שטימט שוין די ווערטער אשר לא אורסה ווייל מען קען עס ליינען אשר לא ארוסה, פרעגט די גמרא, ארוסה בת סקילה היא, וואס איז די חידוש? אונז ווייסט מען שוין די דין, קם ליה בדרבה מיניה פון אנדערע פלעצער. און וואס דארף די פסוק'ן זאגן אשר לא ארוסה? אז זי איז נישט קיין ארוסה פארשטייט זיך אז זי איז אן ארוסה איז דאס זי א אשת איש איז דא א חיוב מיתה, איז קם ליה בידי רבא מנין. ענטפערט די גמרא, סלקא דעתך אמינא, הואיל וחידוש הוא שחידשה תורה בקנס, אף על גב דמיקטל משלם. איך וואלט ווען געמיינט אז היות וואס די גאנצע קנס איז דאך א חידוש וואס די תורה האט מחדש געווען, ס'איז נישט א געהעריגע תשלום, איז אפשר זאגט מען נישט קם ליה בדרבה מיניה ביי קנסות, דא זאגט די פסוק ניין, אשר לא ארוסה אז קנס איז נאר ווען זי איז נישט קיין ארוסה, טאמער זי איז א ארוסה איז דא א קם ליה בדרבה מיניה אפילו אויף קנס. איי פרעגט די גמרא ולרבה דאמר חידוש הוא שחידשה תורה בקנס אף על גב דמיקטל משלם מאי איכא למימר, רבה קריגט זיך טאקע אויף די יסוד, רבה האלט אז ביי קנס זאגט מען נישט קיין קם ליה בדרבה מיניה, איז לויט רבה וויאזוי וועט ער לערנען פשט אין רבי עקיבא, זאגט די גמרא סבר לה כרבי עקיבא דמתניתין רבה טאקע וועט האלטן ווי רבי עקיבא אין די משנה וואס לויט רבי עקיבא אין די משנה די גאנצע קשיא נישט שווער געווען ס'איז דאך נאר שווער געווען פון רבי עקיבא אין די ברייתא רבה האלט ווי אונזער רבי עקיבא ווי רבי עקיבא פון די משנה זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא קנסה למי וועם געבט מען קנס די קנס פון א נערה וואס מ'האט מאנס געווען לאביה ויש אומרים לעצמה אז דא זאגן זי אליין קריגט פרעגט די גמרא לעצמה אמאי וואס טייטש זי אליין קריגט

רבי עקיבא דמתניתין האלט אז זי קריגט עס, רבי עקיבא אין די ברייתא האלט אז די טאטע באקומט עס. זאגט די גמרא ווייטער, אמר אביי האט אביי געזאגט, בא עליה ומתה, טאמער איינער האט מאנס געווען א נערה און זי איז געשטארבן, פטור, דארף ער נישט באצאלן די קנס מער פארן טאטן, שנאמר, מען לערנט ארויס פון פסוק, שטייט אין פסוק ונתן לאבי הנערה, איז דרשנ'ט מען ולא לאבי מתה, דווקא פאר א טאטע פונעם נערה ווען די נערה לעבט, אבער נאך די נערה איז טויט דארף מען נישט באצאלן דעם קנס פארן טאטן, זאגט די גמרא, מילתא דפשיטא ליה לאביי, מיבעיא ליה לרבא, די זאך וואס איז געווען אזוי מין פשוט פאר אביי אז מען דארף נישט באצאלן פארן טאטן נאך די נערה איז געשטארבן, איז פאר רבא איז דאס געווען א איבעיא און פאר רבא איז דאס נישט געווען אזוי פשוט, און ווי מען וועט זען דא אין די גמרא אפאר נוסחאות אין די איבעיא פון רבא, און מען דארף אנמערקן אז לויט די אלע נוסחאות איז נישט דאס די איבעיא פון רבא, נאר לויט די לעצטע נוסח וואס מען וועט זען, דער נוסח פון מר בר רב אשי אין רבא'ס איבעיא, לויט יענע נוסח איז טאקע דאס די שאלה פון רבא, צו ווען זי איז געשטארבן קריגט די טאטע קנס צו נישט, איז על כל פנים לאמיר זעהן די אלע נוסחאות אין די איבעיא פון רבא, דבעי רבא, ווייל רבא האט געפרעגט אן איבעיא אזוי, יש בגר בקבר או אין בגר בקבר, פשט צו א מיידל קען ווערן א בגרות נאכדעם וואס זי איז טויט צו נישט, און רבא איז מסביר די איבעיא, יש בגר בקבר ודבנה הוה, או דילמא אין בגר בקבר ודאביה הוה. פשט אזוי, דאס איז געווען פשוט פאר רבא אז נאכדעם וואס א מיידל שטארבט ווערט נישט די מאנס פטור פון צו באצאלן, אוודאי מוז ער באצאלן קנס, נאר וואס די שאלה איז פאר וועם באצאלט מען די קנס, פאר די קינד פון די נערה, פאר די זון פון די נערה, אדער פאר די טאטע פון די נערה, אין וואס איז דאס תלוי? איז אזוי, מ'וועט זעהן א משנה דף מ"א עמוד ב' אז טאמער איינער האט מאנס געווען א נערה און שפעטער איז זי געווארן א בגרות אזוי ווי יעדע נערה נאך זעקס חדשים ווערט א בגרות פשט זי איז נישט געגאנגען גראד אין דין תורה מיט אים תובע זיין די געלט נאר אדערווייל איז זי געווארן א בגרות און יעצט איז זי תובע די געלט און די דין איז די געלט גייט צו איר און נישט צום טאטן פארוואס ווייל שטייט אין פסוק לאבי הנערה, פון לאבי הנערה לערנט מען ארויס ולא לאבי בגרות, פשט טאמער די מיידל איז א בגרות קריגט מער נישט די טאטע איר קנס געלט, נאר זי קריגט עס, יעצט פארשטייט זיך טאמער מען איז מאנס א בגרות האט מען שוין געזען כמה פעמים, מען צאלט נישט קיין קנס, מען רעדט אוודאי מען האט מאנס געווען א נערה און זי איז געווארן א בגרות, קריגט זי די קנס אנשטאטס דעם טאטן. דאס וועט מען זעהן קלאר אין א משנה. און ממילא די שאלה דא איז אזוי, די מיידל האט מען מאנס געווען אלס נערה, און זי איז געשטארבן, די שאלה איז צו יעצט אין די קבר צו זי ווערט א בגרות צו נישט. טאמער מען זאגט אז זי איז געווארן א בגרות, ווייל א מיידל נאך זעקס חדשים ווערט א בגרות, איז זי אויך זי געווארן א בגרות, און ממילא ווער קריגט די קנס? זי אליין. איי זי איז טויט, קריגט איר זון. אדער זאגט מען ניין, היות וואס זי איז געשטארבן אלס נערה, מען קען נישט ווערן א בגרות אין די קבר בלייבט זי אלעמאל א נערה, ממילא אפילו נאך זעקס חדשים קריגט די טאטע ווייטער איר קנס, דאס איז די איבעיא פון רבא, פרעגט די גמרא טעכניש וויאזוי האט רבא געהאט אזא סארט איבעיא צו די קינד באקומט איר קנס צו נישט, וויאזוי האט א נערה פונקט א קינד פרעגט די גמרא ומי מעברא, קען זי דען טראגעדיג ווערן, והא תני רב ביבי קמיה דרב נחמן, שלש נשים משמשות במוך, ס'דא דריי סארט פרויען וואס מעגן משמש זיין מיט א מוך, מוך האט מען געזען דאס שטעלט מען אריין כדי עס זאל איינזאפן די זרע כדי א פרוי זאל נישט טראגעדיג ווערן, איז נארמאל א פרוי טאר נישט משמש זיין במוך ווייל די מאן טאר נישט וואוינען מיט איר אזוי הוצאת זרע לבטלה, אבער ס'איז דא דריי פרויען וואס וועגן סכנה האט מען זיי מתיר געווען צו משמש זיין במוך וועלכע דריי פרויען אלו הן קטנה, ומעוברת ומניקה, א קטנה, א טראגעדיגע פרוי, און א פרוי וואס זייגט, און די ברייתא איז מסביר, קטנה, שמא תתעבר ותמות, א קטנה טאמער זי עט טראגעדיג ווערן, עט זי שטארבן, ס'איז א סכנה פאר איר, און ממילא האט מען איר מתיר געווען צו משמש זיין במוך מעוברת, א טראגעדיגע פרוי, איז שמא תעשה עוברה סנדל, איז אויך דא א חשש קען זיין אז זי עט נאכאמאל טראגעדיג ווערן, און די צווייטע עיבור, עט צוקוועטשן די ערשטע, הרג'נען די ערשטע, איז אויך א סכנה האט מען איר מתיר געווען, צו משמש זיין במוך. און מניקה א זייגעדיגע פרוי האט מען אויך מתיר געווען שמא תגמול את בנה, ווייל היות וואס טאמער זי עט טראגעדיג ווערן עט די מילך ווערן אויסגעדעכט די קינד עט מער נישט קענען זייגן ס'איז א סכנה פארן קינד האט מען מתיר געווען פארן מאמען צו משמש זיין במוך איז די ברייתא מסביר ואיזוהי קטנה וועלכע קטנה רעדט מען דא זאגט די ברייתא מבת אחת עשרה שנה ויום אחד עד שתים עשרה שנה ויום אחד פון די עלף יאהר ביז די צוועלף יאהר פחות מכאן ויתר על כאן משמשת כדרכה והולכת, ווייניגער פון עלף און נאך צוועלף דארף מען נישט קיין מוך, פארוואס? ווייל ווייניגער פון עלף עט זי סתם אזוי נישט טראגעדיג ווערן, איז דארף זי נישט קיין מוך, עלטער פון צוועלף אפילו אז זי עט טראגעדיג ווערן איז נישט קיין סכנה פאר איר, צווישן די עלף און די צוועלף דאס איז א תקופה וואס זי קען טראגעדיג ווערן אבער ס'איז א סכנה פאר איר, און ממילא אין יענע תקופה קען זי נוצן א מוך דברי ר' מאיר, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און זיי זאגן אחת זו ואחת זו, משמשת כדרכה והולכת, מען נוצט נישט קיין מוך, ומן השמים ירחמו, פון הימל וועט מען שוין אויפפאסן און זאל טאקע נישט טראגעדיג ווערן, משום שנאמר שומר פתאים השם, די אייבערשטער פאסט אויף אויף פתאים, אויף מענטשן וואס זענען נישט קלוג, פשט די אייבערשטער פאסט אויף מען טאר זיך נישט פירן באיסור, אבער על כל פנים דאס זעהן מיר דא, אז א קטנה קען נישט און טאר נישט טראגעדיג ווערן, איז אויב אזוי די נערה דא וואס די בעיה פון רבא איז צו זי ווערט א בגרות אין קבר צו נישט, וויאזוי האט זי געהאט א קינד? ווען איז זי טראגעדיג געווארן? זי איז טראגעדיג געווארן אלס קטנה? א קטנה האט מען געזעהן קען נישט טראגעדיג ווערן, ווייניגער פון עלף איז יעדער מודה אז זי קען אפילו נישט טראגעדיג ווערן, איז ווען פונקט איז זי טראגעדיג געווארן אז זי האט געהאט א קינד אלס נערה, וכי תימא דאיעברא כשהיא נערה ואולידה כשהיא נערה, עסטו וועלן זאגן אז זי איז טראגעדיג געווארן אלס נערה און געהאט א קינד אלס נערה, ובשיתא ירחי מי קא ילדה, אבער קען דען זיין אזא זאך, אין זעקס חדשים צו האבן א קינד איז דאך נישטא אזא זאך, איי ווער זאגט אז די ימי הנערות איז זעקס חדשים, ווייל והאמר שמואל, אין בין נערות לבגרות אלא שישה חדשים, אז די חילוק צווישן א נערה און א בגרות איז זעקס חדשים, מ'איז נאר א נערה פאר זעקס חדשים, וכי תימא בציר הוא דליכא הא טפי איכא, עסטו וועלן זאגן אז שמואל האט טאקע געמיינט צו זאגן ס'איז נישט דא אזאך א נערה ווייניגער פון זעקס חדשים, אבער ס'איז יא דא אזאך א נערה מער, הא אלא קאמר, ער האט געזאגט אלא, אלא מיינט פונקט זעקס חדשים, און ווי רש"י רעדט אויס דרך אגב, אז די זעקס חדשים הייבט זיך אן ביי די שתי שערות, פשט דאס מ'האט געזען אין די ברייתא אז ביי די צוועלף חדשים ווערט א מיידל א נערה, און נאכדעם זעקס חדשים איז מען א בגרות, דאס איז נאר טאמער זי האט געהאט שתי שערות, טאמער זי האט נישט געהאט קיין שתי שערות לאמיר זאגן א מיידל קריגט שתי שערות ביי די דרײַצן, איז ביי די דרײַצן ווערט זי אויס קטנה, און פאר זעקס חדשים איז זי א נערה און נאכדעם איז זי א בגרות, פשט ווייטער דאס מ'האט געזען אין די ברייתא אז ס'איז א סכנה אלץ קטנה, ווענדט זיך יעדע קטנה איז אנדערש, ווייל טאמער זי האט געהאט שתי שערות פאר די צוועלף איז אוודאי מיינט עס גארנישט ביז די צוועלף, ביי די צוועלף ווערט זי א נערה, טאמער אבער זי האט נישט געהאט קיין שתי שערות ביז די דרײַצן ביז די פערצן, איז ערשט דעמאלטס ווערט זי א נערה, אבער על כל פנים, דאס האט מען געזען אז ס'נישט דא אזא זאך א נערה זאל האבן א קינד, איז קען נישט זיין דאס איז געווען די בעיה פון רבא, אלא נאר איז רבא מסביר די בעיה הכי קמיבעיא ליה, יש בגר בקבר ופקע אב, או דילמא אין בגר בקבר ולא פקע אב, פשט דאס איז קלאר אז ס'נישט דא קיין קינד דא, א נערה קען נישט האבן א קינד, די שאלה איז, צו דער טאטע באקומט די קנס צו נישט, און ווייטער די שאלה איז בעצם כמעט די זעלבע, פשט דאס איז געווען קלאר פאר רבא אז דאס וואס די נערה איז געשטארבן ווערט נישט יעצט דער מאנס פטור פון צו באצאלן, קלאר נישט ווי אביי, אוודאי דארף ער באצאלן, פארוואס? ווייל גארנישט האט זיך נישט געטוישט ווען זי איז געשטארבן, די שאלה איז נאך זעקס חדשים, צי יעצט זאגט מען אז זי איז געווארן א בגרות, אפילו נאכן טויט איז די מיידל געווארן א בגרות, און ממילא זי איז א בגרות דארף דער מאנס יעצט באצאלן די געלט פאר איר, אבער אז זי איז טויט און נישט דא פאר וועם צו באצאלן וועט ער זיין פטור, אדער אפשר ניין, זי בלייבט אלעמאל א נערה ווייל זי איז געשטארבן, און ממילא אפילו נאך זעקס חדשים דארף מען אויך באצאלן די קנס פארן טאטן, דאס איז די צדדי הספק לויט די גירסא רבא'ס איבעיא, מר בר רב אשי בעי לה הכי, מר בר רב אשי זאגט אביסל אנדערש די נוסח פון רבא'ס איבעיא, און טאקע דאס האט די גמרא פריערט געמיינט צו זאגן, אז א מילתא דפשיטא ליה לאביי קמיבעיא ליה לרבא, אז רבא האט האט טאקע דא אן איבעיא נישט נאך זעקס חדשים, נאר גראד ביים טויט הייבט זיך אן די איבעיא פון רבא, צו מיתה עושה בגרות או אין עושה בגרות, פשט, ברגע וואס די מיידל איז געשטארבן לאמיר זאגן א מיידל איז געווארן צוועלף, איינער האט איר מאנס געווען, און א וואך שפעטער איז זי געשטארבן, איז שוין יעצט די שאלה פון רבא, צו די מאנס ווערט פטור צו נישט, צו מען זאגט, אז די טויט אליין דאס אז די מיידל איז געשטארבן איז כאילו זי געווארן א בגרות און ממילא ווערט ער שוין פטור פון צו באצאלן ווייל אזוי ווי א בגרות גייט ארויס פון רשות פון טאטן זי איז אויך זי איז טויט גייט זי ארויס רשות פון טאטן אדער אפשר ניין זי הייסט נישט קיין בגרות ביז נאך זעקס חדשים און ממילא לפחות ביז זעקס חדשים דארף די מאנס באצאלן די קנס געלט פארן טאטן תיקו די בעיא בלייבט שווער זאגט די גמרא ווייטער בעי מיניה רבא מאביי האט רבא אן איבעיא געפרעגט פון אביי בא עליה ונתארסה מאי וואס איז טאמער איינער האט מאנס געווען א נערה, און זי איז נישט געווען קיין ארוסה, זי איז געווען א נערה ביים טאטן אינדערהיים, און בעצם דארף ער יעצט באצאלן די קנס פארן טאטן, אבער וואס, יעצט איז די מיידל געווארן אן ארוסה, און די שאלה איז צו זי באקומט יעצט די קנס צו נישט, און ווי תוס' איז מסביר אז די איבעיא איז נאר לויט ר' עקיבא דמתניתין, רבי עקיבא פון אונזער משנה, וואס אונז האבן געזען רבי עקיבא האלט אז ביי נתארסה ונתגרשה קריגט זי די קנס, איז די שאלה איז צו דא אויך, צו מען זאגט אז ברגע וואס זי איז געווארן אן ארוסה גייט זי ארויס פונעם טאטנס רשות אזוי ווי א בגרות, און זי באקומט יעצט אליין די קנס, אדער אפשר ניין, היות וואס בשעת וואס מען האט איר מאנס געווען איז זי נישט געווען קיין ארוסה, איז קריגט זי נישט די קנס קריגט די טאטע די קנס, אזוי פרעגט רבא פון אביי, אמר ליה, זאגט אביי צו רבא, מי כתיב, ונתן לאבי הנערה אשר לא ארוסה? פשט, ביים באצאלן די געלט, דאס אז די מאנס דארף באצאלן די געלט שטייט נישט אין פסוק, ונתן לאבי הנערה אשר לא ארוסה, אז די טאטע באקומט נאר די געלט טאמער זי איז נישט קיין ארוסה, שטייט נישט אזא זאך, און ממילא איז נישט מסתבר צו זאגן אז די טאטע פארלירט די געלט ווייל זי איז יעצט געווארן אן ארוסה. פרעגט רבא צוריק, ולטעמיך, לויט דיר, הא דתניא, דאס וואס מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, בא עליה ונישאת, טאמער איינער האט מאנס געווען א נערה, און שפעטער האט זי חתונה געהאט, נישט געווארן ארוסה, נאר זי האט ממש חתונה געהאט, דעמאלטס, אפילו זי איז נאכנישט קיין בגרות, לעצמה, באקומט זי אליין די געלט נישט די טאטע, איז פארוואס? מי כתיב, שטייט דען אין פסוק ונתן לאבי הנערה אשר לא נשואה? שטייט נישט אזוי, שטייט נישט אז די טאטע באקומט די געלט נאר טאמער זי האט נישט חתונה געהאט, איז אויב אזוי פארוואס זאגסטו אז ווען זי האט חתונה געהאט פארלירט די טאטע די געלט? נאר וואס דען מוז מען אוודאי זאגן אז נאכדעם וואס זי האט חתונה טוישט זיך זאכן, איז די זעלבע זאך נאכדעם וואס זי ארוסה אפשר טוישט זיך אויך זאכן און זי באקומט אליין די געלט, זאגט אביי ניין ס'נישט קיין פארגלייך. הכי השתא התם, ווען די מיידל די נערה האט חתונה געהאט איז אזוי, הואיל ובגרות מוציאה מרשות אב, אזוי ווי יעדע מיידל ס'ווערט א בגרות און ברגע וואס זי ווערט א בגרות גייט זי ארויס פון טאטנס רשות, יא די טאטע קען מער נישט מפר זיין איר נדרים, די טאטע מער נישט זכאי אין איר מציאות, די טאטע מער נישט זכאי אין מעשה ידיה, זי איז אינגאנצן ארויס פונעם טאטנס רשות ווען זי איז געווארן א בגרות, און די זעלבע זאך ונישואין מוציאה מרשות אב, א מיידל וואס האט חתונה גייט אויך אינגאנצן ארויס פונעם טאטנס רשות, די טאטע קען מער נישט מפר זיין איר נדרים זי גייט אריין צום מאן'ס רשות, און ממילא קען מען צושטעלן די צוויי זאכן אז מה בגרות בא עליה ובגרה לעצמה, אזוי ווי מ'האמיר געזען אז ווען די מיידל ווערט א בגרות איז יעדער מודה זי באקומט אליין די קנס, אף נישואין בא עליה ונישאת לעצמה, די זעלבע זאך זי האט חתונה גייט זי אויך ארויס פונעם טאטענ'ס רשות באקומט זי אויך די אייגענע קנס, אלא אירוסין, אבער אירוסין, מי קא מפקי מרשותא דאב לגמרי, אירוסין נעמט נישט אינגאנצן ארויס די מיידל פונעם טאטענ'ס רשות, ווייל הא תנן מ'האמיר געלערנט אין א משנה נערה המאורסה, אביה ובעלה מפירין לה נדריה, אז א נערה המאורסה וואס איז נאר א ארוסה, איז סיי איר טאטע און סיי איר מאן דארפן צוזאמען מפר זיין איר נדרים, און ממילא היות וואס זי איז נישט אינגאנצן ארויס פונעם טאטנ'ס רשות, קען מען איר מער נישט פארגלייכן נישט צו א בגרות און נישט צו א נשואה, און ממילא זאגט אביי, אוודאי באקומט איר טאטע איר קנס.